אַ וויבאַלד אַז ס'איז צוגעקומען צו דעם חשך בעולם, איז דער זמן המתאים, אַז דאָס וואָס איז געווען בחוגים מסוימים בלאו הכי, דער ענין אַז די פרויען און מיידלעך האָבן געצונדן נרות נאָך קודם החתונה, ביז וואַנעט מתחיל פון גיל החינוך, משהגיע לחינוך, און אויכעט בפירוש מיט אַ ברכה, זאל דאס נתפשט ווערן אין אן אופן פון מוסיף והולך ואור, און ווי גערעדט בארוכה לפני זה בכמה וכמה פרטים ועניינים, וואס דאס איז אויכעט פון די טעמים וואס איז געווען וואס דאס איז ניט אפגעלייגט אויף דעם שבת שלאחרי זה מצד דעם ענין וואס מען וויל איצטער מוסיף זיין זאל דאס ארויסקומען נאך פאר

מיט פשוטו של מקרא, ווי רש י אליין זאגט אז ער ברענגט אראפ אן אגדה און מדרש איז דאס כדי ליישב פשוטו של מקרא, און דאס איז פארשטאנדיג אפילו פאר א בן חמש למקרא. וואס וואס איז געווען טייטשט רש י אויף וואס איז דער אפטייטש פון ויביאה האהלה?

וואס וואס איז דאס דער ענין אז רבקה האט געבענטשט ליכט? אט דאס איז דער פירוש הפשוט אין די מדרש, און ווי רש י ברענגט עס אראפ אין פשוטו של מקרא און פארטייטשט דאס פאר א בן חמש למקרא. וויפיל איז דעמאלט רבקה געווען אלט? טייטשט רש י ס'איז דא דעות אין מדרשים.

און ווען האט רבקה געבענטשט ליכט ווען זי איז געווען בת ג' שנים? וואס וואס איז דעמאלט דער חיוב, נישט דער חיוב פון א בת מצוה, נאר דער חיוב פון הגיעה לחינוך. לכאורה קען מען דאס פארבינדן מיטן שידוך מיט יצחק'ן.

אנגעהויבן בענטשן ליכט האט זי פריער, וואס אט דא ווערט זיך נאך א הוראה נפלאה. ס'איז אינגאנצן לכאורה ניט פארשטאנדיג על פי דין, איז בשעת די אישה, און מאיזה סיבה שתהיה, בענטשט ניט קײן ליכט, איז אָט-אָ דעמאָלט איז דער חיוב אױף דער בעל זאָל בענטשן. במילא, אַזױ איז געװען וינחם יצחק אַחרי שׂרה, דערפֿאַר װאָס דרײַ יאָר צײַט איז שױן שׂרה ניט געװען, און אַבֿרהם אָבֿינו, זאָגט רשי גלײַך אין תּולדות, אַז וישמור משמרתי מצװתי חוקותי ותּורותי, האט ער מקיים געווען כל המצוות סיי דאורייתא סיי דרבנן ווי רש י ברענגט אראפ, איז דאך א זיכערע זאך אז בשעת ס'איז געווען ווי אין דער תחילה פון די סדרה דערציילט אז ותמת שרה בקרית ארבע, אין דעם פרייטאג נאך דערויף האט אברהם אבינו געבענטשט ליכט. במילא אז רבקה איז געקומען איז נישט דער פשט אז ווען זי בענטשט נישט וואלט געווען טונקל אין דער היים, דאס קען נישט זיין, אברהם האט געצונדן ליכט, צו יצחק האט געצונדן ליכט, צו ביידע האבן געצונדן ליכט. אף על פי כן האט זי זיך נישט באגנוגנט דערמיט וואס עס בענטשט אברהם וואס ער איז א גדול. אברהם זקן בא בימים וואס בענטשט יצחק וואס ער איז בן ארבעים שנה געווען דעמאלט, נאר זי האט תיכף געצונדן ליכט, אף על פי וואס זי איז געווען בת ג' שנים, און דאס ווערט דערציילט אין תורה, נישט א ענין וואס מען דארף אנקומען צו אחרונים, דאס איז א פסוק אין תורה, איידער מיר לערנען דעם פסוק מיט פירוש רש י, וואס פירוש רש י אין חומש ווי ער ברענגט אראפ אין שלחן ערוך, שנים מקרא ואחד תרגום, אז דאס איז דער צו מען קען דאס פארבייטן מיט פירוש רשי ווארום אז דאס איז דער תרגום פון דעם חומש. וואס האט מען פון א דער הוראה הוראה נפלאה אז א דריי יאריגע מיידעל אז זי געפינט זיך אין א הויז וואס איז דארט איז דא איינער וואס צינדט ליכט וואס ער איז מצווה ועושה, און דאס ווערט געצונדן דורך א צדקת גדולה ביותר, מען דארף נישט האבן קיין גרעסערן צדיק ווי ס'איז געווען אברהם און ווי ס'איז געווען יצחק, איז אף על פי כן דארט האט זי געצונדן ליכט, און אט דאס האט געמאכט פון דעם אוהל אז דאס איז געווען שרה אמו, אט דאס איז געווען האהלה. און אט דא קומט ארויס נאך א גרעסערע הוראה נאך נאך מערער פלא לכאורה נישט פארשטאנדיג, אברהם האט דאך זיכער געבענטשט ליכט, יצחק האט אדער ער האט יוצא געווען מיט אברהם'ס ליכט אדער באזונדער געבענטשט, אף על פי כן זאגט רש י אז נר דלוק מערב שבת לערב שבת איז געווען פסק.

פאר ויביאה האהלה שרה אמו, זאגט מען אברהם זקן בא בימים, והוי' ברך את אברהם בכל תכלית השלימות וואס קען זיין אין תורה ומצוות און יראת שמים און ברכה פון אברהם, און ויתן את כל בשעת השתת, און על דרך זה האט ער מחנך געווען יצחק'ן, איז הכרחי פשוטו של מקרא. איז אף על פי כן דער נר וואס זיי האבן געצונדן איז נישט געווען נר דולק מערב שבת לערב שבת. בשעת ס'איז געקומען צו גיין א מיידל און האט אנגעצונדן ליכט צו דריי יאר צייט, אט דא איז גלייך געווארן דער ענין פון נר דולק מערב שבת לערב שבת.